ער איז אנגעקומען אין וואלד, און ער האט שוין געטראפן דארט דעם פאלשן בן מלך וואס האט אים פארטריבן, ער איז געווארן פאר אים א קנעכט, זיי האבן געטראפן דארט די מענטש פון די וואלד, ער האט זיי געגעבן די כלי, וואס מען לייגט ארויף די כלי אויף א בהמה אויף א חיה, הייבט די בהמה און חיה אן צו זינגען, און דער מענטש פון וואלד, דער גרויסער צדיק האט אים געזאגט גיי און מיט זוך אויף יענע יענע פלאץ די מדינה וואס מען רופט די קלוגע מלכות און די נארישע מדינה, איז ער אנגעקומען אהין, מען האט נישט געקענט אנקומען אהין. האט מען אים געזאגט מען קען, לאט דיך נישט אריין דא נאר ווער ס'קען צוריק ברענגען דעם אלטן נאמען, ווייל אמאל פלעגט מען רופן די מדינה די נארישע מדינה מיט די קלוגע מלכות, די קעניג איז געשטארבן האט זיך געטוישט די נאמען, מען רופט עס היינט די קלוגע די קלוגע מדינה און די נארישע מלכות, אז דו קענסט צוריק ברענגען דעם אלטן נאמען קענסטו אריין קומען, מ'האלט דף ש ה. דף ש ה. און דער קנעכט האט אים צוגערעדט, גיי אהיים, מאך דיך נישט נאריש, דו סיי ווי נישט קענען מצליח זיין, אבער ער האט געוואלט פאלגן דעם דעם מענטש פון וואלד, האט ער געזאגט אז ער וועט פרובירן צוריקצוברענגען דעם דעם. פארציילט דער הייליגער רבי, דערווייל איז אהין אנגעקומען נאך א מענטש, וואס ער האט געריטן אויף א פערד, און האט געוואלט אריינגיין אין די מדינה, האט מען אים אויך נישט געלאזט אריינגיין ווייל דער ווייל דער ווייל דער מלך האט געלאזט צוואה ווער ס'קען זיך אונטערנעמען אז ער קען צוריק ברענגען דעם אלטן נאמען די נארישע מדינה און די קלוגע מלכות אים מאכט מען פאר קעניג. און אזוי האבן זיי קיינעם נישט געלאזט אריין גיין אין די מדינה נאר ווער ס'נעמט זיך אונטער אז ער קען דאס באווייזן, און מ'האט אים געפרעגט דו קענסט עס באווייזן? ער ווייסט נישט, ער קען זיך נישט אריינלאזן אין דעם, פארציילט דער רבי דף ש ה, לאמיר זען די הייליגע מעשה אינעווענדיג. זעהט אויס סתם אזוי ווי א מעשה, אבער ר' נתן שרייבט אין די הקדמה אז אין די מעשה'ס ליגן סודות התורה, און ס'וועקט אויף א מענטש צום אייבערשטן, לאמיר זעהן. פארציילט דער רבי די לשון פון רעבן, דערווייל איז אנגעקומען נאך א מענטש וואס ער האט געריטן אויף א פערד, און ער האט אויכעט געוואלט אריינגיין אין די מדינה און מ'האט אים אויך נישט געלאזט אריינגיין. דערווייל האט דער בן מלך געזעהן וויאזוי שטייט די פערד פון יענעם מענטש, ער האט געוואלט זען די כלי וואס ער האט באקומען פון די מענטש פון וואלד, האט ער געוואלט זען צו ס'ארבעט, איז ער געגאנגען און גענומען די כלי און האט אנידערגעלייגט די כלי אויף די פערד, האט עס אנגעפאנגען צו שפילן דעם וואוילן ניגון, האט אים דער מענטש פון די פערד זייער געבעטן פארקויף מיר עס, און ער האט אים געענטפערט איך וועל דיר פארקויפן די כלי, וואס קענסטו מיר געבן פאר אזא וואונדערליכע כלי?

האט זיך דער אמת'ער בן מלך מיישב געווען לגבי די כלי, ס'איז טאקע א גרויסער חידוש אז מען זאל זיין א מבין דבר מתוך דבר, האט ער יענעם אוועק געגעבן די כלי, און דער מענטש פון די פערד איז געגאנגען און האט אים אויסגעלערנט ער זאל זיין א מבין דבר מתוך דבר. מ'וועט שוין זען וואס די גאנצע זאך פון א מבין דבר מתוך דבר. זאגט דער רבי ווייטער דף שי"ז דער אמת'ער בן מלך, יעצט אז ער איז שוין געווארן א מבין דבר מתוך דבר, איז ער דארט געגאנגען ביי דעם טויער פון די מדינה, און ער האט פארשטאנען אז ס'איז יא מעגליך אז ער זאל זיך דאס אונטערנעמען, אז ער זאל אומקערן די מדינה, די ערשטע נאמען, די קלוגע מלכות און די נארישע לאנד, ווייל ער איז שוין געווארן א מבין דבר מתוך דבר, און דער רבי זאגט עס איבער אפאר מאל, איבער דעם האט ער פארשטאנען אז ס'איז יא מעגליך, כאטשיג ער האט נישט געוואוסט ווי אזוי, ווי קען ער זיך דאס אונטערנעמען אומצוקערן די ערשטע נאמען צו די מדינה, אבער פון דעסטוועגן פארט, וויבאלד ער איז געווארן א מבין דבר מתוך דבר האט ער פארשטאנען, ס'איז מעגליך! האט ער זיך מיישב געווען. ער האט געבעטן מען זאל אים אריינלאזן, און ער וועט זיך דאס אונטערנעמען אז ער וועט אומקערן צו די מדינה די ערשטע נאמען וואס קען ער דא צולייגן, האט ער געזאגט פאר די מענטשן מען זאל אים אריינלאזן און ער נעמט זיך אונטער ער ברענגט צוריק דעם אלטן נאמען, די קלוגע מלכות און די נארישע לאנד. האט מען אים אריינגעלאזט, און מ'האט מודיע געווען פאר אלע גענעראלן, פאר אלע שרים, אז ס'געפינט זיך א מענטש וואס ער האט זיך אונטערגענומען צוריקצוברענגען די אלטע נאמען פון די מדינה. מ'האט אים געברענגט צו די צו די שרים. דא ליגט מורא'דיגע מורא'דיגע סודות וויאזוי א מענטש קען מצליח זיין אין לעבן. א מענטש דארף וויסן איין זאך, ס'איז יא מעגליך, איין זאך דארף מען וויסן, אז מ'איז זוכה, מ'ווערט מקורב צום צדיק, דער צדיק לערנט אונז אויס אז מ'זאל ווערן א מבין דבר מתוך דבר, ס'איז יא מעגליך. וואס? וויאזוי? ווען? כ'ווייס נישט, ער האט אויך נישט געוואוסט, אבער איין זאך האט ער באקומען, ער האט באקומען אומץ, ער האט באקומען שטארקייט, איך קען יא. וואס קענסטו? איך קען, ס'ליגט אין מיינע הענט אז איך זאל קענען צוריקברענגען די גאנצע וועלט צום אייבערשטן. חזל זאגן א מענטש זאל אלץ זען כאילו די גאנצע וועלט איז חציה זכאי חציה חייב, און ס'ווענדט זיך אין אים צו די וועלט זאל יעצט ווערן מכריע לכף זכות צי לכף פארקערט חס ושלום לכף חוב. אבער ווען א מענטש ווערט מקורב צום הייליגן רעבן, און דער רבי לייגט אין אים אריין א מורא'דיגע שטארקייט, קודם איין זאך דארפסטו וויסן, נישט דא אזא זאך ווי אויפגעבן, נישט דא אזא זאך ווי ייאוש, נישט דא אזא זאך ווי איך בין פארפאלן, נישט דא, איי ס'איז יא דא? ס'איז נישט דא! דער רבי האט געזאגט ס'איז נישט דא קיין ייאוש, רבי נתן שרייבט ווען דער רבי האט געזאגט די ווערטער געוואלד זייט אייך נישט מייאש, האט דער רבי געצויגן זיין קול געוואלד, דער רבי האט געזאגט מיט אזא מין קול, מיט אזא שטארקע קול זאל אריינגיין עד סוף כל הדורות אין אלעמענס ביינער, קיין ייאוש איז נישט פארהאנען, זייט אייך נישט מייאש, קיין ייאוש איז נישט פארהאנען, איי, איך זע דאך שווארץ אויף ווייס אז ס'איז יא דא ייאוש, איי, איך קוק מיך אין שפיגל זע איך איך בין דאך א שטיק ייאוש, איך בין דאך די סימבאל פון ייאוש, איך בין דאך דער עקזעמפל, דער ביישפיל פון ייאוש. וואס הייסט ס'איז נישט דא קיין ייאוש? קוק מיך אן, עס איז א ייאוש! זאגט דער רבי, עס איז נישט דא קיין ייאוש, עס איז יא מעגליך, זאלסט וויסן דו קענסט זוכה זיין ארויסצוגיין פון אלע דיינע פראבלעמען, סיי ברחניות און סיי בגשמיות, די סיבה פארוואס א מענטש איז נישט מצליח ארויסצוגיין פון זיין פלאנטער איז נאר ווייל ער גלייבט נישט אין זיך, ער גלייבט נישט אז ער קען צוריקברענגען די שיינע נאמען, די קלוגע מלכות. צוריקברענגען דעם נאמען אז ס'דא א באשעפער אויף די וועלט, אריינברענגען אין זיך די אמונה, א מענטש טראכט שוין איך האב זיך אונטערגעגעבן, איך בין שוין פארפאלן, כל זמן א מענטש איז שטארק ביי זיך איך געב נישט אויף, אפילו איך זעה די יצר הרע ווארפט מיך אראפ נאכאמאל, ער ווארפט מיך אראפ נאכאמאל, איך האב נישט קיין איין גאנצע אבר אין מיר, יעדע זאך איז מיר חרוב ונחרב, וואס זאל איך טון, די אויגן טויג מיר נישט, און די מח טויג מיר נישט, און מיין נאז טויג מיר נישט, און מיין מויל. טויג מיר נישט, אין מיינע אויערן טויג מיר נישט, אין גארנישט טויג מיר נישט, איך ליג נעבעך ווי איך ליג, אבער אז א מענטש איז שטארק ביי זיך און ער שרייט ס'איז יא מעגליך, איך ווייס, איך קען יא! און דאס איז אזוי שיין ווי דער רבי זאגט עס נאכאמאל און נאכאמאל, כאטשיג כאטשיג ער האט נישט געוואוסט ווי אזוי, ער האט נישט געוואוסט ווי אזוי, ווי קען ער צוריק ברענגען די ערשטע נאמען? ווי קען ער צוריק ברענגען אז א נשמה זאל ארויס גיין פון די קליפות, ער זאל אנהייבן לעבן, ער זאל וויסן אז די אייבישטער, אלעס איז די אייבישטער, די קלוגע מלכות? אבער איין זאך האט ער פארשטאנען, ס'איז יא געמאלט, ס'איז יא מעגליך, ס'איז זייער כדאי, ווער ס'קען אריינקוקן אין די מעשה וועט זיך מורא'דיג מורא'דיג נתעורר ווערן דא פון די פון די פון די לשון פון רבי'ן, אבער האבן אים די שרים געזאגט, דו זאלסט וויסן מיר זענען אויך נישט קיין נאראנים, איר קוקט אונז אן ווי טיפשים? נאר דער מלך וואס איז געווען איז געווען זייער א גרויסער חכם, וואס אקעגן אים זענען מיר מיר אלע געווארן נאראנים, וועגן דעם פלעגט מען די מדינה צו רופן די נארישע לאנד און די קלוגע מלכות, אבער ווען דער קעניג איז געשטארבן איז געבליבן דער בן מלך, דער בן מלך איז אויך א חכם אבער אקעגן אונז איז ער קיין גאר קיין חכם נישט, איז רופט מען היינט די מדינה פארקערט, די קלוגע לאנד און די נארישע מלכות, און די קעניג האט געלאזט צוואה אז ס'וועט זיך געפינען א חכם וואס ער קען צוריק ברענגען די מדינה די ערשטע נאמען זאל ער ווערן קעניג, און ער האט אנגעזאגט פאר זיין זון אויב ס'וועט קומען א מענטש זאל ער אפטרעטן פון די מלוכה אז ס'וועט קומען א חכם וואס ער וועט זיין אזא ווילדע חכם אזא גרויסע חכם וואס אקעגן אים וועלן אלע זיין נאראנים זאל ער ווערן קעניג, ווייל דער מענטש וועט קענען אומקערן צו די מדינה די ערשטע נאמען די נארישע לאנד און די קלוגע מלכות, ווייל זיי זענען זיך אלע נאראנים אקעגן אים. בכן, די אלע זאכן זאגן די שרים רעדן צו דעם אמת'ן בן מלך, זאלסט וויסן וואס דו נעמסט דיך דא אונטער. נאך עפעס האבן זיי געזאגט, אונז מאכט מען נאך א פראבע. נאך א טעסט. אויב דו ביסט אזא חכם, וויל מיר אונז זעהן, אונז האמיר דא א גארטן, ס'איז פאראנען א גארטן וואס די קעניג האט איבערגעלאזט וואס די קעניג איז דא געווען. די קעניג איז געווען א גרויסע חכם, ער האט געהאט א גארטן, א מורא'דיגע שיינע פלא'דיגע גארטן. דארטן אין די גארטן וואקסן אלע סארטן אייזנווארג, זילבער, גאלד, ס'איז א ווילדע גארטן, א א חידוש פון א גארטן, אבער מען קען נישט אריינגיין אין די גארטן, ווייל ווען א מענטש גייט אריין הייבט מען אים אן תיכף צו יאגן, און מען יאגט און ער שרייט, און ער ווייסט גארנישט, ער זעט גארנישט ווער ס'יאגט אים, אבער מען יאגט אים, מען יאגט אים, און אזוי יאגט מען אים אלץ ביז מען מאכט אים אנטלויפן פון די גארטן. דף ש י א, בכן, וועלמיר זען אויב דו ביסט א חכם, אז דו קענסט אריינגיין אין די גארטן, וועלמיר זעהן צו דו ביסט א חכם האט דער אמת'ער בן מלך זיי געפרעגט, מען שלאגט דארט? ווער ס'גייט אריין אין די גארטן שלאגט מען? האבן זיי געזאגט, די עיקר איז מען יאגט, מען יאגט, מען יאגט, מען יאגט, מען שלאגט נישט, און מען ווייסט נישט ווער ס'יאגט, און מען מוז אנטלויפן פון גרויס בהלה, ווייל אזוי האבן זיי דערציילט די מענטשן וואס זענען אהינגעגאנגען. האט זיך דער אמת'ער בן מלך אויפגעהויבן און געגאנגען צו די גארטן, האט ער געזעהן ס'איז דא א מויער ארום די גארטן, און די טיר איז אפן, ס'איז נישט דא קיין שמירה, נישט דא קיין שומרים, דף ש י ב, ווייל מען דארף נישט קיין שומרים, ווייל קיינער וויל דאך נישט אריינגיין אין די גארטן, מען האט מורא, מען יאגט דארט. איז ער געגאנגען ביי די גארטן האט ער געגעבן א קוק, האט ער געזען אז עס שטייט לעבן דעם גארטן א מענטש, דארט איז אויסגעמאלנט א מענטש, נאך האט ער געזען אז העכער דעם מענטש איז דא א טאוול, א טאבליצע, און דארט שטייט אויפגעשריבן אז דער מענטש איז געווען א קעניג פאר אסאך יאר הונדערטער יאר צוריק, און אין זיין צייטן פון דעם מלך איז געווען שלום, ביז דער מלך איז געווען מלחמות, און נאך די קעניג איז דא מלחמות, אבער אין די טעג פון דעם קעניג איז געווען שלום. האט ער פארשטאנען, ווייל ער איז דאך שוין געווען א מבין דבר מתוך דבר, אז ס'איז גאר געוואנדן אלעס אין דעם מענטש, אויב מען גייט אין די גארטן אריין און מען הייבט אן יאגן, דארף מען נישט ארויסלויפן, מען דארף זיך שטעלן לעבן דעם מענטש, דורך דעם ווערט מען געראטעוועט. נאך מער, מען דארף דא גוט מדייק זיין, אין די מעשה זעט מען וואס איז דער מבין דבר מתוך דבר וואס ער האט באקומען, קודם האט ער באקומען א מתנה, ער האט אנגעמאכט, ער האט פארשטאנען ס'איז יא מעגליך, ער קען אלץ טון, אפילו ער ווייסט נאכנישט וויאזוי ער גייט ארויסגיין, וויאזוי ער. ס'איז מעגליך. די צווייטע זאך האט ער פארשטאנען אז א מענטש גייט אריבער שוועריקייטן, מען יאגט אים, דארף ער זיך שטעלן לעבן דעם צדיק. די דריטע זאך, אפילו אז מען זאל נעמען דעם מענטש און מען זאל אים אריינשטעלן אין גארטן, וועט יעדער מענטש קענען אריינגיין בשלום אין די גארטן. אזוי האט אלץ פארשטאנען דער אמת'ער בן מלך, ווייל ער איז געווען א מבין דבר מתוך דבר, האט ער זיך אויפגעהויבן, ער איז אריינגעגאנגען אין די גארטן. און מ'האט אים תיכף אנגעפאנגען צו יאגן, איז ער געגאנגען און האט זיך געשטעלט לעבן דעם מענטש וואס איז געשטאנען נעבן די גארטן פון אינדרויסן, דורך דעם איז ער ארויס בשלום, ס'האט אים גארנישט געשאדט, ווייל אנדערע אז זענען אריין געגאנגען אין די גארטן און מ'האט זיי אנגעפאנגען צו יאגן, זענען זיי אנטלאפן מיט בהלה, און מ'האט זיך צושלאגן און מ'האט זיך צוהאקט איינער דעם צווייטן, און ער איז ארויס בשלום ובשלווה. דף שין יוד דלת, דורך דעם וואס ער האט זיך געשטעלט לעבן דעם מענטש, די שרים האבן דאס געזען האבן זיך פארוואונדערט, וואס וויאזוי ביסטו ארויס בשלום? וויאזוי האט עס געארבעט? דערנאך האט ער געבעטן דער אמת'ער מלך האט געהייסן מ'זאל נעמען דעם מענטש, מ'זאל אים אריינלייגן אינעווענדיג אין די גארטן, האט מען אזוי געטון, זענען אלע שרים אריינגעגאנגען אין די גארטן און זענען דורכגעגאנגען און זענען ארויסגעגאנגען בשלום. דא ליגט א סוד וויאזוי מען קען זוכה זיין דורכצוגיין די גאנצע וועלט, די וועלט איז די גארטן, דאס איז די גן וואס דער אייבערשטער האט באשאפן, מען קומט אראפ דא אויף די וועלט און מען הייבט אן יאגן א מענטש, מען יאגט די זה בכה וזה בכה, מען יאגט, מען יאגט, רוב מענטשן ווערן פאריאגט פון פרנסה, מען יאגט, מען יאגט, א גאנצע טאג מען גייט מאכן געלט, יעצט גייט מען מאכן געלט, יעצט גייט מען מאכן. און דער יאגט זיך מיט דעם און דער יאגט זיך מיט דעם און דעם יאגט מען מיט דעם און דער האט צו טון מיט דעם און דער האט צו טון מיט דעם און דער האט אזא צרה און דער האט אזא צרה און וואס די עצה יעדע איינער גייט ארויס צוקלאפט און צושלאגן אבער אז מען גייט צום הייליגן רעבן און מען האט א צדיק מען הערט אויס זיינע עצות מען הערט אויס זיינע דיבורים די אמונה וואס די הייליגע רבי לייגט אריין מ'זאל וויסן דער אייבערשטער פירט די וועלט נישטא קיין יאגן נישטא קיינער טוט נישט גארנישט אלץ ווערט געפירט פונעם אייבערשטן. פונקטליך וויפיל דו זאלסט פארדינען, פונקטליך וויפיל געלט דו זאלסט מאכן, פונקטליך וואס זאל דורכגיין אויף דיר, אלץ קומט פונעם אייבערשטן, דער אייבערשטער הייסט טאקע מ'זאל גיין ארבעטן, און דער אייבערשטער הייסט טאקע מאכן ביזנעס, און דער אייבערשטער הייסט טאקע טון השתדלות, מ'דארף מ'דארף עסן און מ'דארף שלאפן און מ'דארף קויפן א הויז, אבער אלעס קומט פונעם אייבערשטן, ס'גארנישט פאסירט נישט פון זיך אליינס, פלוצלינג זעט מען קיינער יאגט נישט. קיינער יאגט נישט. דער הייליגער רבי זאגט, דער גן עדן און דער גיהנום זענען אויף די וועלט, בפועל ממש. דער רבי זאגט, קענען זיצן צוויי מענטשן איינער נעבן דעם צווייטן, איינער זיצט אין גן עדן האט אלע ש"י עולמות, דריי הונדערט און צען עולמות וואס וואס משניות פירט זיך אויס, אמר רבי יהושע בן לוי, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שלוש מאות ועשר עולמות. שנאמר להלן כלא יב א יעיש וועט ער זיין מיין מעלה, און נאך דעם קען זיצן איינער נעבן אים, און ער ליגט נעבעך אין גיהנום, ער האט נישט קיין געפיל און ער האט נישט קיין טעם אין לעבן, ער וויל נאר ענדיגן די לעבן, ער ברוגז אויף יעדן איינעם, און ער ברוגז אויף זיך אליינס, און ער ברוגז אויף זיין עבר, ער קען זיך נישט ליידן וואס ער האט געטון, ער באשולדיגט זיך א גאנצן טאג, און באשולדיגט זיך און באשולדיגט יענעם. איינער נעבן צווייטן, צוויי חברים, איינער זיצט נעבן צווייטן, צוויי בחורים זיצן איינער נעבן צווייטן, צוויי אינגעלייט זיצן איינער נעבן צווייטן, איינער האט אלע תענוגים וואס מען קען נאר טועם זיין, וואס מען קען נאר שפירן, וואס איז גן עדן, וואס איז עולם הבא, דער רבי זאגט, ווען א מענטש כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, וועט אריינקוקן די לשון פון רבי'ן ליקוטי מוהר"ן, די ערשטע חלק, סימן ד', הייבט די הייליגע רבי אן אזוי, כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, ווען א מענטש ווייסט אלעס וואס פאסירט מיט אים, אלץ איז פאר זיין טובה, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא, דאס איז עולם הבא, וואס איז עולם הבא? אזוי ווי די חז"ל זאגן, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, פרעגט די גמרא ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, ווען משיח העט קומען העט די אייבישטער זיין אחד ושמו אחד, יעצט, יעצט איז נישט אחד ושמו אחד, זאגט די גמרא וואס מען האט געלערנט היינט פארמיטאג אין מסכת ברכות, אז ווען א היינט ווען א מענטש האט א א מענטש האט א בשורה רעה, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, דיין האמת, ווען א מענטש האט א בשורה טובה, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, הטוב והמטיב, מענטש ווען מען זאגט אז טאטע געשטארבן, קודם מאכט ער דיין האמת, און נאכדעם מאכט ער הטוב והמטיב אויף די ירושה, מען האט געלערנט אין די גמרא מסכת ברכות, הא? אויב ס'איז דא ירושה, קודם הטוב והמטיב, קודם דיין האמת, דאס איז אזוי. און נאכדעם הטוב והמטיב אויף די אויף די אויף די גוטס וואס דער אייבערשטער האט געמאכט מיט אים. אבער משיח העט קומען, לעתיד לבוא, עט שוין זיין ביום ההוא השם אחד ושמו אחד, מ'עט מאכן דעם זעלבן ברכה, מ'עט דאנקען דעם אייבערשטן אויף שלעכטס, אויף גוטס, אויף גוטס, אויף שלעכטס, מען העט זען דעם אייבערשטן, מען העט זען די אייבערשטער, אז דער אייבערשטער ברענגט נאר גוטס, ס'וועט זיך עפענען די אויגן, מ'עט אנהייבן זען. אלעס וואס דער אייבערשטער פירט, איז ווען א מענטש לעבט שוין יעצט דא אויף די וועלט, און ער ווייסט אלעס קומט פונעם אייבערשטן, וואס עס גייט אריבער אויף מיר, אלעס איז לטובתי, אלעס איז פאר מיין טובה, אפילו עס זעט אויס שלעכט, יעדע זאך גם זו לטובה, שקויעך אייבערשטער, ס'איז אויך פאר מיר, שקויעך אייבערשטער, איך דאנק דיך אייבערשטער אויף יעדע זאך, כל מה דעביד רחמנא לטב עביד, יעדע זאך וואס דער אייבערשטער טוט איז גוט, אפילו עס איז, איך ווייס נישט וואס איז געשען, וואס וויל דער אייבערשטער פון מיר. אייבערשטער וויל נאר גוטס, שכוח אייבערשטער, גם זו לטובה, אלעס איז גוט, אזא מענטש לעבט שוין יעצט אין גן עדן, דאס איז די גן עדן פאר אים, ער דארף שוין גארנישט, ער שפירט דעם אייבערשטן. איז אז א מענטש גייט אראפ דא בזה העולם, ער גייט אריין אין די גארטן און מען הייבט אים אן צו יאגן, און מען הייבט אים אן יאגן, א מענטש פילט איך האב שוין נישט קיין כח, מען זעט נעבעך נעבעך בחורים און אינגעלייט, א מגיפה געווארן, א מגיפה געווארן, אנשטאטס אנשטאטס. ווען מען זעט אז ס'גייט איבער שוועריקייטן זאל מען גיין אין בית מדרש נעמען א תהלים, תשובה טון, בעטן דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער מאך מיך פרייליך, נעם ארויס פון מיר מיין מיין מיין עצבות, מיין מרה שחורה, מיינע צרות, גייט מען און מען פארסאמט זיך, ס'איז ממש א מגיפה, ממש א מגיפה, ווייל ווער ס'האלט מיט וואס טוט זיך, שוין, אמאל האט מען געמיינט נעבעך ממש איינצעלע מענטשן אינדרויסן וואס זענען ממש מענטשן וואס האבן נישט גארנישט קיין לעבן, ניין, מענטשן, משפחות, א ווייב מיט קינדער, גארנישט, גייט ער פאר'סמ'ט זיך, ער רייכערט וויעד, און אין זיין קאפ בויט ער זיך אויף אזא גאנצע תורה אז ס'איז נישט שעדליך, ס'איז נישט געפערליך, און מען קאנווינסד איינער דעם צווייטן. זייער שווער אז איינער האט חברים מען וויל אביסל ארויסגיין פארברענגען, ס'איז זייער שווער צו גיין פארטיען, זייער שווער צו גיין סתם ווייסט מען גייט ארויף צו איינעם אינדערהיים אביסל פארברענגען מען וויל זיך אביסל אויסטשוכענען נאך א טאג ארבעט נאך א וואך, קען נישט ווייל יעדע גרופ איז דא איינער וואס וואס וואס וואס שלעפט אביסל פון די סם און מען שיקט עס ארויף איינער דעם צווייטן און מען קאנווינסד דו מוזט עס קאסטן, דו מוזט עס נעמען, איך צאל דיך עס בחינם, נעם עס, אזוי איז, מען וויל קאנווינסן א צווייטן אויך, און דער אייבערשטער זאל אפהיטן מען פאלט אריין אין דעם, א לעבנס פראגע איז עס, א לעבנס פראגע, ס'איז א שאד, יונגע בחורים, יונגע בחורים, זיי מיינען, איך בין גענוג שטארק ביי מיך, איך וועל עס נישט נעמען, דו ווייסט דיין חבר וואס איז שוין אינגאנצן פארדארבט, ער האט אויך געזאגט ער גייט עס נישט נעמען, אבער ער איז געווען א אויבערחכם, ער האלט אז ער מעג זיך דרייען מיט איינעם וואס נעמט עס. זייער אכטונג געבן, עס נישט האבן קיין שייכות, קיין דירעקטע שייכות זאלסטו נישט האבן מיט איינער וואס רייכערט וויד, ווייל דו גייסט אויכעט אנהייבן שלעפן וויד, און נאכדעם ס'וועבט אויס, מען באקומט שוין נישט די עקסייטמענט פון דעם, גייט מען שוין צו די נעקסט סטעפ, ביז שוין, ביז מען פארסאמט זיך, און וויפיל, גיי פרעגן דיין טאטע'ן, דיין טאטע איז א הצלה מאן? נו, וויפיל קאלט מען אים א וואך? וויפיל? דיין טאטע האט מיר פארציילט, גייט נישט דורך קיין וואך וואס מען זאל אים נישט רופן, דיין טאטע ארבעט נישט פאר די אידישע הצלה, און געווענליך א מענטש שעמט זיך צו רופן אידישע הצלה, וואס דארף מען זען אז מיין מיין איך בין דאך א חסידישע אינגערמאן און מיין ווייב איז א חסידישע ווייבל, וואס דארפט עטס מיטהאלטן אז דא איז געשטארבן א קינד, און די גאנצע שטאט וועט עס וויסן, מען רופט ניין וואן וואן, דיין טאטע ארבעט פאר ניין וואן וואן, און ער זאגט יא. נאך א קינד געגאנגען, נאך א בחור געגאנגען, נאך א מיידל געגאנגען. די פאר מעשות וואס מען הערט איז אויך אויך זייער ביטער. אבער אזוי שטילערהייט נעבעך גיין אוועק. כ'האב דא געהאט איינעם נעבעך זאגט ער מיר וואס זאל איך דיר זאגן. ער איז געקומען פון א דירה אין ארץ ישראל נעבעך האט ער געהאט א דירה פון דרײַסיק אדער פֿערציק חברים, זאגט ער דו ווייסט ווען איך האב זיך אויפגעוועקט צו אויפהערן צו נעמען די שעדליכע סם? ווען איך האב מיך געטראפן מיט נאך איין חבר אליינס לעבעדיג אין די דירה, איינעם האב איך דא פארציילט, במשך אפאר יאר יעדע וואך צוויי האט מען געטראפן איינעם ליגן אין די דירה טויט, און ווען מ'איז פארסמ'ט ווען מ'איז פארדאופט מ'קען אפילו נישט כאפן וואס מיינט שטארבן מ'קען אפילו. ווי איז איינער מאכט מען רופט שוין מען רופט הצלה מען רופט די פאליס מ'זאל אוועק נעמען ביז ער האט זיך געזעהן אז ער איז שוין כמעט געבליבן אליינס מוטשעט ער זיך אויך יעצט זייער א שווערע זאך ס'איז כמעט נישט שייך אראפצוגיין פון דעם און ס'איז כמעט נישט שייך אויסצוגעהיילט ווערן פון דעם חוץ אז א מענטש ממש נעמט דעם הייליגן רבי'נס מיט די רבי'נס עצות קען מען ארויסגיין פון אלעס אבער מ'דארף ארבעטן שווער ארבעטן עכט שווער, נעמען א משניות יעדן טאג, זאגן פרקים משניות, און נעמען די זאך פון שמחה, זיין פרייליך און פארגעסן וואס איז געווען, ווער רעדט נאך פון התבודדות, גיין התבודדות יעדן טאג, זיך אויסשמועסן דאס הארץ מיטן אייבערשטן אויף די אייגענע שפראך, אבער סתם אזוי, מען שיקט דעם, די גיין אין דעם ריהעב און דער ריהעב, דאס איז אלץ. פשוט אז מען דארף אז מען דארף עפעס טוהן, קען דאך נישט זיצן מיט איינגעלייגטע הענט, אבער ארויסגיין געזונט איז שוין זייער א שווערע זאך, דעם דארף מען רעדן צו בחורים, ווער ס'האט א שפראך צו בחורים, ווער ס'האט א מייק פאר בחורים, אין אלע ישיבות, אין אלע סקולס, איבעראל דארף מען רעדן פון דעם, מען זאל אוועק שטיין פון מענטשן, און מען קען אויסקוקן ווי חסידישע מענטשן, איך האב געהאט אין בית מדרש ביי אונז אויכעט אין וויליאמסבורג, האט זיך אריינגערוקט שכנים. זיי האבן אנגעפאנגען צו קאנווינסן די בחורים אז עס איז נישט געפערליך און און עס קלארט אויס די קאפ און און דו האסט א חבר אין בענקער שטעטל ווייסטו דא איינער לערנט פאר ליקוטי מוהר"ן ווייסטו יא איז אזוי אזוי מיין איך איך מאך מעשיות די פרעגן שבתי דא איינער אין קרית יואל לערנט ער פאר ליקוטי מוהר"ן און נאר נאכדעם וואס מען רייכערט וויד דעמאלטס ווערט די קאפ זייער קלאר סתם אזוי איז זייער א שווערע ספר מען שפירט מען שפירט ממש מיט א קלארקייט און ער קומט מיר זאגן אז איינער האט אים געזאגט אז עס איז א שאד אז דער ראש ישיבה דער ראש ישיבה ווען דער ראש ישיבה זאל נעמען א דזשוינט וואלט דער ראש ישיבה געקענט אייננעמען די גאנצע וועלט די מח ווערט קלאר זיי פרובירן צו קאנווינסן מענטשן און אנשטאט זאלסט נעמען גיי נעבן דעם מענטש מען יאגט דיך וואס פעלט דיך אין לעבן האסט סטרעס האסט לחץ האסט פרעשור מען יאגט דיך, נעם, טו וואס דער בן מלך האט געטון, שטעל דיך נעבן די מענטש, און זע מען יאגט נישט, מען יאגט נישט, מען יאגט נישט, מען קען עס נישט מסביר זיין פאר איינעם וואס האט נאכנישט טועם געווען פון די פון די פון די גוטע זיסע אונגערישע וויין פונעם הייליגן רעבין, מען יאגט נישט, די דאגות וואס זיין איז פחדים מיט זאכן, א מענטש הייבט אן לערנען די רעבינ'ס ספרים, קומט א בירור המדמה. דער רבי זאגט די מח ווערט אים קלאר, מען איז זוכה מען טרעפט די צדיק אמת זאגט דער רבי, ער מאכט קלאר די די אימעדזשינעישן די שכל, אלעס איז דאך די מח, די גאנצע פראבלעם פונעם מענטש איז די מח, פחדים מיט דמיונות מיט פאוביעס מיט עקזייעטיס מיט מיט, מען הייבט אן לערנען דער רבי'ס ספרים דער רבי קלארט אויס א מענטש, די אמונה וואס דער רבי לייגט אריין. דורך די עצה, דורך די עצה פון התבודדות, די מין זאך, איך הייב אן רעדן צום אייבערשטן, איך שמועס מיט'ן אייבערשטן, יעדע זאך וואס גייט אויף מיר אריבער פארצייל איך אים, יעדע דמיון, יעדע פחד, יעדע שלעכטע מחשבה, זאג איך אים, איך פארצייל אים עס. אינדרויסן פארצייל איך נישט פאר קיינעם ווער איך בין, אינדרויסן טאר מען נישט פארציילן ווער מען איז אינדרויסן, מען דארף זיין ממש א טיפש. צו אנהייבן צו פארציילן פאר מענטשן וואס מען גייט אריבער, אינדרויסן שפארט מען סתם פון וועלטליכע זאכן, אבער פאר די אייבערשטער פארצייל איך יעדע זאך, יעדע יעדע פחד, יעדע מורא, יעדע דמיון, א מענטש הייבט אן צו ווערן מסודר, מען יאגט אים נישט, פרוביר עס אויס, פרוביר עס אויס, ווייסט, ווילאנג מען פרובירט עס נישט אויס ווייסט מען נישט וואס וויל מען דא. מען רעדט נאכאמאל פון התבודדות, און מען רעדט נאכאמאל פון התבודדות, און מען רעדט נאכאמאל פון עס, פרוביר עס אויס, טעמו, זיי טועם, וראו וועסטו זען כי טוב השם, פרוביר עס אויס, פרוביר זיך צו מאכן א קביעות יעדן טאג, טרעף זיך א מינוט אין די טאג, צוויי מינוט אין די טאג, דריי מינוט אין די טאג וואס דו גייסט יעצט אליין מיטן אייבערשטן, אליין. נישט קיין חברים, נישט קיין טעלעפאן, נישט קיין משפחה, קיינעם נישט. יעדע מענטש דארף טרעפן אין טאג אביסעלע צייט אליין, קיינער ווייסט נישט ווי איך בין, קיינער ווייסט נישט וואס איך טו יעצט, מען דארף נישט דווקא טרעפן א באהאלטענע פלאץ וואס מ'וועט מיך נאכדעם זען אז איך בין באהאלטן דארט, אסאך מאל קען עס זיין אזוי באהאלטן אז עס איז ניטאמאל באהאלטן. כ'זיץ אין בית המדרש אויף א גמרא, איינער איז אמאל געקומען זאגן פארן רבי'ן, ער האט נישט קיין עקסטערע צימער צו מאכן התבודדות, האט אים דער רבי געגעבן אסאך משלים וויאזוי מען קען רעדן צום אייבערשטן אן דעם וואס מען האט נישט קיין עקסטערע שטוב, דער רבי האט אים געזאגט למשל, קענסט דיך אראפציען דיין טלית אינמיטן דאווענען, דאווענסט יעצט, ביסט דאך יעצט אליינס, עפן דיינע אויגן, וואס זעסטו אונטער די טלית? גארנישט, א צימער, רעד צום אייבערשטן. אדער זאגט אים דער רבי, קענסט דיך זיצן דארט ביי דיין גמרא אין בית המדרש, און מאכסט מיט די ליפן, רעדסט א תפילה צום אייבערשטן, רבונו של עולם העלף מיך, וואס זאל איך טון, איך בין אזוי צובראכן, איך פאל, איך האלט אין איין אראפפאלן אין עבירות, וואס זאל איך טון, וואס זאל איך טון, רבונו של עולם ס'איז נישט נארמאל, זאגסט עס, שמועסט אויס פארן אייבערשטן, רבונו של עולם איך וויל זיין א ערליכע איד, אביסל זיין א פלעינע ערליכע איד, וואס דארף איך שוין? אייבערשטער איך קען נישט, איך קען נישט, יעדן טאג מאך איך אפ אז היינט גיי איך זיין א וואוילע מענטש, איך ווייס נישט, איך ווייס נישט וואס, ממש איך שעם זיך, איך שעם זיך פון דיך רבונו של עולם, רבונו של עולם וויפיל מאל קען איך דיך צוזאגן אז איך גיי זיין וואויל, איך ווייס נישט וואס צו טון, כ'וויל האבן ריינע אויגן, איך וויל נישט, איך וויל נישט קוקן קיין עבירות, איך וויל האבן א ריינע מח, נישט טראכטן פון קיין עבירות. וועל איך שוין ממילא נישט אראפפאלן אין עבירות, סאו וואס זאל איך טון? איך פאל נאכאמאל אראפ אין פגם הברית, איך פאל נאכאמאל אראפ אין פגם הברית, זאג עס ארויס פאר די אייבערשטער, וועסטו זען מען וועט דיך אויפהערן יאגן, מען וועט דיך אויפהערן יאגן, ס'וועט דיר ווערן גוט דאס לעבן, האסט צו טון מיט איינעם, האסט צו טון מיט א שכן, ער יאגט דיך, ממש דו שפירסט ווי דו לויפסט אוועק, זאג פארצייל עס פארן אייבערשטן, הייליגער באשעפער העלף מיך, כ'זאל מיך קענען אויסקומען, קומסט דיך נישט אויס אין שטוב, קומסט דיך נישט אויס מיט דיינע עלטערן, קומסט דיך נישט אויס מיט דיין טאטע, קומסט דיך נישט אויס מיט דיין מאמע, בעט עס דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער העלף, העלף מיך איך זאל מיך קענען, ווייז מיר א וועג איך זאל מיך קענען אויסקומען מיט טאטע מאמע. און אז מען רעדט פון טאטע מאמע מוז מען דא זיך אפשטעלן, מען מוז אביסל רעדן פון כיבוד אב ואם, מוהרא"ש האט מיר געזאגט, רעד צו די בחורים יעדן טאג פון כיבוד אב ואם, וואס איך טו, איך דארף בעטן דעם אייבערשטן צו געדענקען, איך ווייס נישט צי איך רעד יעדן טאג פון דעם, איך פרוביר צו געדענקען צו רעדן פון דעם, רעד יעדן טאג צו די בחורים פון כיבוד אב ואם, זאג פאר די בחורים וויאזוי זיי פירן זיך אויף, אזוי וועלן זיך זייערע קינדער אויפפירן מיט פראצענט, מיט אינטערעסט, מיט ריבית. נישטא קיין תירוץ בעולם. אז א קינד מעג זיין א מחוצף פאר טאטע מאמע, נישט דא קיין תירוץ נישט דא קיין שום היתר בעולם, זאל דיין טאטע זיין ווער ער זאל זיין, האסטו נישט קיין רעכט צו רעדן צו אים מיט חוצפה, האסטו נישט קיין רעכט צו רעדן צו אים מיט עזות, אויב דו קענסט דיך נישט אויסקומען מיט דיין טאטע, דו האסט איין עצה. דו קענסט גיין זוכן א צווייטע שטוב וואו צו זיין. אויב דו שפירסט דיין טאטע, ס'איז נישט מעגליך, ס'איז נישט געמאלט איך מיט מיינע עלטערן זאלן זיך אויסקומען, גיי שלאף ביי א זיידע, גיי שלאף ביי א באבע, גיי זוך ביי א קרוב, גיי אין א ישיבה מיט א מיט א פלאץ צו שלאפן. נישט דא אזא זאך אז א קינד קומט זיך נישט אויס מיט די עלטערן. נישטא אזא זאך. ס'איז א נארישע זאך פון קינדער זיך צו שעמען פון עלטערן. ס'איז כמעט ביי אלע בחורים. יונגלעך, קינדער, זענען זייער צוגעקלעבט צו עלטערן. ביי א קינד, זיין טאטע איז די חשוב'סטע זאך אין די בריאה. ווי עלטער ער ווערט גייט אריין אין אים א כח ליצנות, ער הייבט אן טראכטן א רגע, דער לאכט פון אים אין בית מדרש, און דער קוקט אויף אים אזוי, און דער קוקט אויף אים אזוי, און ס'הייבט אן ווערן א דיסטענס, א אפגעשיידטאכטס פון אים און זיין טאטע, און מ'הייבט זיך צו ביסלעך, א בר מצוה בחור קען מען שוין, גייט מען שוין אין א אנדערע שול דאווענען, מ'קען שוין נישט דאווענען, מ'פילט איך קען שוין נישט דאווענען צוזאמען, פארוואס? ווייל יענער און יענער לאכט פון מיין טאטע, איז וואס? איז וואס? וואס האסטו מיט יענעם? זאל יענער לאכן, דיין טאטע איז דיין טאטע, און יענער זאל לאכן. נו, און דו וועסט לאכן פון יענעם'ס טאטע? אבער מען קען זיך נישט שעמען פון א טאטע וועגן א חבר? ווייל דיינע קינדער וועלן אויך נישט וועלן האבן קיין שייכות מיט דיר. דיינע קינדער וועלן נישט האבן קיין שייכות מיט דיר. אז דו רופסט נישט אהיים דיין טאטע יעדן טאג, וועלן אויך דיינע קינדער גארנישט האבן מיט דיר. די פראבלעם איז ביסט א בחור, ביסט א הפקר יונג, דו טראכסט נאכנישט פון לעבן, דו ווייסט נאכנישט וואס מיינט קינדער, א בחור קערט נישט, הו קעירס.

איך זעה עפעס א גאסט, אסאך מאל קומען דאך אריין מענטשן אין בית מדרש בשעת די שיעור, כ'זעה ווי איינער זיצט, א טייל שיעור זיצט ער אזוי, קאפ ארויף, א טייל שיעור בייגט ער זיך אראפ די קאפ אראפ, שוין, איך טראכט אז סתם איז ער בארינג, איך ווייס, סתם וויל ער רעדן צו מיר, ער ווארט איך זאל ענדיגן די שיעור, אראפ ארויף ארויף אראפ, אביסל קען ער פעיסן די דרשה, אביסל קען ער עס נישט פעיסן, בייגט ער זיך אראפ, און איך קען דעם מענטש. כ'האב נאך יארן צוריק געהאט מיט אים שייכות, כ'קען אים, ער איז שוין איך ווייס פופציג זעכציג, און ער האט אלע צרות אין די וועלט, עפעס א א מיסטעריע געווען פאר מיר, אלע צרות אין די וועלט, כ'האב אלץ געטראכט וואס איז פשט אז דער מענטש ליידט, נעבעך האט זיך גע'גט, עפעס אויך האט עפעס איינער אים פארפירט, עפעס א א א גאנצע פרשה מיט א בעל מקובל, און געהייסן זיך אפגע'גט, ער האט געטראסט איינעם, יענער האט אים אפגע'גט, נו. און געבליבן אליינס, די קינדער ווילן נישט רעדן צו אים, און ער קומט אסאך מאל ארויף אין ישיבה, זאגט ער מיר זעהסט, מיין גאנצע, מיין גאנצע איך וואס, די גרויסע, לאמיר זאגן ער הייסט שלמה, די גרויסע שלמה האט גארנישט, אדער איך האב מיין העמד מיט מיין הויזן, א סעלפאון אין טאש, צוואנציגער, דאס איז מיין גאנצע פארמעגן וואס איך האב, ער איז געווען א באלעבאס אמאל, שוין, איך בין אים אלץ מחזק, ער קומט ארויף מזמן לזמן. נאך די שיעור, מען געבט א מורא'דיגע מורא'דיגע שיינע שיעור פון כיבוד אב ואם, אז מען איז נישט מכבד טאטע און מאמע, איז די קינדער העלן שוין מיט דיר, נאכן שיעור קומט ער צו מיר, כ'האב קיינמאל נישט געזען אזא זאך, א איד פיל עלטער פון מיר שוין, הייבט אן וויינען, זאגט ער מיר, אה, האסט מיר פארענטפערט אלע מיינע קשיות יעצט ביי די שיעור, זאגט ער מיר. וואס קען איך טון, זאגט ער מיר, אז איך האב געהארגעט מיין טאטע און מאמע? איך וואס הייסט? איך האב זיי געהארגעט, איך האב זיי געמאכט די טויט, די טויט, איך האב זיי פארשעמט, איך האב געשריגן, איך האב געשלאגן, איך האב זיי ממש געהארגעט, האבן פון מיר א הארט אטאק און זענען געשטארבן, געהאט א אלטע טאטע מאמע. איך האב נישט געוואלט זאגן אין פנים, האסט מיר פארענטפערט אלע קשיות, מיר פארענטפערט אלע קשיות, איך שטיי און איך קוק דיך אן און איך טראכט וואס ליידט דער מענטש? וואס ליידט די מענטש אז א מענטש רחמנא לצלן הרג'ט טאטע מאמע? דיינע קינדער ווילן נישט רעדן מיט דיר, ער דרייט זיך ארום איינער אליינס, מ'מוז זייער זייער אכטונג געבן בחורים בפרט יעצט זומער איז אפילו גרינגער אנצוהייבן בויען א פרישע שייכות מיט טאטע מאמע, ווייל פון איין זייט ביסטו נישט אינדערהיים, מ'קריגט זיך נישט, ס'סך הכל א פאון קאל, סך הכל א טעלעפאן קאל, העלא טאטי אדער העלא מאמי, בחורים פרעגן מיר אלץ שאלות, איך דארף קאלן מיין טאטע מאמע יעדן טאג ביידע? איך קען יוצא זיין מיט איינעם? זאג איך וואס גייט דיך אן צו קאלן ביידע? אוי מיין טאטע איך האב נישט וואס רעדן מיט אים. איך האב נישט וואס רעדן מיט אים. העלא? יא וואס ווילסטו? ביי! שוין. זאג איך קאל אים איינמאל א וואך. אבער דיין מאמע קאל יעדן טאג. דיין מאמע וועט שוין פארציילן פאר דיין טאטע ער האט געקאלט און ער איז פיין. מען מוז אהיים רופן. מען מוז ברענגען נחת. און די זעלבע זאך איז פאר אינגעלייט. האסט חתונה געהאט? האסט חתונה געהאט? מען דארף קאלן יעדן טאג די עלטערן. דארף רופן יעדן טאג די עלטערן, ס'איז נישט קיין חילוק ווער מיין טאטע איז, ס'איז נישט קיין חילוק ווער מיין מאמע איז, זי איז די רחמנות פרוי, די די אלטע ווייסט דו וואס די אלטע פרוי פון יענע קעמפ? וואס דאס איז דיין מאמע? שוימו שמים! א מענטש גייט, וואס, איך האב נישט געקענט צוזאמשטעלן, ווער די די אלטע פרוי וואס קומט אלץ מיט די בעגס, און און זי זוכט עסן און זי זי לויפט אריין צווישן די קינדער, דאס איז דיין מאמע? יא באשעפער, יא דאס איז מיין מאמע, איך שעם מיך נישט פון מיין מאמע. דאס איז מיין מאמע, דאס איז מיין מאמע, ווער דאס איז דיין טאטע שלעפט זיך, וואס, דאס איז דיין טאטע, גייט ארום עסן ביי שמחות, און ביי קידושים, ווי איז דא א קידוש איז ער דארט, ע ע, יא דאס איז מיין טאטע, דאס איז מיין טאטע, דאס איז מיין טאטע, און צו מיר קענסטו נישט רעדן קעגן אים, ווער דיין טאטע איז דער דער דער האט אנגעזעצט די גאנצע שטאט, צו מיר קענסטו נישט רעדן פון אים, דו קענסט רעדן צו א צווייטן, איך טאר נישט הערן רעדן אויף מיין טאטע.

א קינד וואס איז געבוירן געווארן אזוי, נישט נישט ווי עס דארף, קוק אין שלחן ערוך, דארף מכבד זיין טאטע, טאטע דארף מען מכבד זיין, נישט דא, נישט דא קיין שום תירוץ, דיין טאטע איז א גנב, האט בא'גנב'עט די גאנצע שטא שטא, איך הער שוין נישט די לעצטע טית, אריינגעלייגט די פינגערס אין מיין אויער, כ'קען נישט, צו מיר קענסטו נישט רעדן, איך מוז מכבד זיין מיין טאטע מאמע, און אז איך און אז איך וועל מכבד זיין מיין טאטע מאמע, מאך איך נחת רוח פארן אייבערשטן.

דיינע קינדער וועלן זיך פון דיר שעמען. יעצט מען פרעגן נו וואס טו איך דא מיט אומאן? א מורא'דיגע קשיא. דו זאגסט דאך כיבוד אב ואם. מען איז געקומען צו רבי נתן, מען האט געפרעגט רבי נתן וואס טוט מען מיט כיבוד אב ואם, האט רבי נתן געזאגט, זאלסט מכבד זיין טאטע מאמע ביז די רבי זאך. זאלסט מכבד זיין טאטע מאמע ביז די רבי זאך. אונז זעמיר מכבד טאטע מאמע ווייל דער אייבישטער האט געהייסן, נישט ווייל מיינע פילינגס זאגן עס, ווייל דער אייבישטער זאגט מיך איך זאל מכבד זיין מיין טאטע מאמע. דער ארנטליכער גוי, ער איז מכבד זיין טאטע מאמע ווייל זיין הרגשים, זיין זיין מח זאגט אים, קוק אהער, דיין טאטע האט געזארגט פאר דיך, זארג איך פאר אים. קומט אויס אויב דיין טאטע האט דיך עביוזט מעג איך פייטן מיט אים, אונז קען מען נישט מאכן די חשבון, ביי אונז איז עס נישט קיין ווארעמע חשבון, אויב מיין טאטע האט מיך אויפגעברענגט און מיין מאמע האט מיך געפעט און מיך אויפגעברענגט דעמאלס דארף איך זיי מכבד זיין אפילו איך האב געכאפט שלעק און אפילו מען האט געשריגן אויף מיר און אפילו מען האט נישט מיך געטון וואס מען האט געדארפט טון מיט מיך טאר איך נישט זיין קיין עזות פנים. ווייל איך בין מכבד טאטע מאמע ווייל דער אייבערשטער הייסט. יעצט זאגט דער אייבערשטער אז מען האט א רבי, און דער רבי ברענגט דיך צו דער אייבערשטער, און די טאטע מאמע זענען נישט צופרידן אז דו גייסט צו דער רבי, זאלסטו ווייטער גיין צו דער רבי. עס ווערט געברענגט אין די פוסקים אין שלחן ערוך אין סימן ר"מ אין יורה דעה, א קינד וויל גיין דאווענען א בית מדרש, נישט ווייל דארט טרינקט מען, נישט ווייל דארט געט מען בראוניס, נישט ווייל דארט איז א פלאץ וואס איז א א מקום הפקר, איך ווייס, ניין ער וויל דארט דאווענען ווייל דארט דאווענט ער בעסער, דארט איז מען אים מחזיק צו דאווענען, און טאטע מען וויל נישט ער זאל דארט דאווענען, זאגט דער אייבערשטער ער דארף נישט צו הערן, ער זאל גיין ווייטער דארט דאווענען. אבער קוק קוק וואס שטייט דארט, נישט אז מען קען זאגן, סאו איך קען יעצט גיין וואו איך וויל, וואו דו דאווענסט. א בית מדרש ווי מען ברענגט דיך צום אייבערשטן, איז אז אונז האבן זוכה געווען אז דער רבי האט אונז געזאגט אז מען זאל קומען צו אים אויף ראש השנה, און ליידער ליידער איז דא אזוי אסאך לשון הרע אויף ברסלב, אז טאטע מאמע ציטערן, ציטערן, חלש'ן, וויינען, טוען אלע סגולות אז זייערע קינדער זאלן נישט אנקומען קיין ברסלב. ווייל זיי ווילן נישט זייערע קינדער זאלן אנקומען צו די שלעכטע פלאץ וואס וואס מען רעדט אויף דעם שלעכט, אבער ווען טאטע מאמע זאלן וויסן וואס די רבי איז, טאטע מאמע זאלן וויסן וואס ברסלב איז, וואלטן זיי געקומען מיט אלע קינדער, און גענומען צוויי גרויסע שאפינג בעגס, אריינגעלייגט אלע קינדער אין דעם, און אראפגעלייגט דא, דא רבי, זיי זיי מחנך, רבי ברענג זיי אויף. איז מוז איך פארן קיין מוז איך פארן קיין אומאן, און איך האב מתפלל געווען איך געבעטן דעם אייבערשטן אז מיין טאטע און מאמע זאלן הערן גוטע גריסן אויף אומאן, מיין טאטע און מאמע זאלן הערן גוטע גריסן אויף ברסלב, און זאלן נישט אויסהערן די לשון הרע. די אלע וואס רעדן אויפן הייליגן רעבן רעדן נישט שוין אויפן הייליגן רעבן, דער רבי האט געזאגט עלי אינם חולקין כלל, אויף מיר קריגט מען נישט, מען קריגט, אויף עפעס א מענטש, מען האט זיך אויסגעמשל'ט א מענטש און ער, מען זאגט ער איז ברסלב און מען זאגט אויף אים אז ער טוט די נישט גוטע זאכן, אויף אים קריגט מען, זאגט דער רבי איך קריג אויך אויף אים, איך קריג אויך אויף אים, אבער ווען מען זאל וויסן וואס דער רבי טוט, וואס סך הכל וויל דער רבי, וואס איז די גאנצע ברסלב'ע רבי, פארוואס דארף א טאטע מאמע האבן אזא צער אז ווען זייער קינד קומט אן קיין ברסלב, וואס איז ברסלב, וואס. סך הכל דער רבי וויל זאלסט רעדן צום אייבערשטן, דער רבי לייגט אריין אין דיך א געפיל, לעב מיטן אייבערשטן, דער רבי לייגט אריין אין דיר א וועג דו זאלסט קענען לערנען, זאלסט קענען לערנען, קוק אן די בית מדרש, א קליינע בית מדרש'ל דא אין קעמפ, מאך זיך א חשבון וויפיל תורה איז שוין ארויסגעגאנגען פון דעם פלאץ די פאר וואכן קעמפ וואס מען איז דא אין קעמפ די יאר, וויפיל בחורים האבן שוין אפגעלערנט הונדערטער הונדערטער בלעטער גמרא. א דרך הלימוד פון רעבן, דער רבי האט אונז געגעבן א זיסע וועג, אז אפילו מען פארשטייט נישט קיין לערנען, און אפילו מען האט נישט קיין געפיל צו זיך יעצט מוטשענען צו לערנען, קען מען נעמען א גמרא און נעמען זאגן די אותיות התורה, די ווערטער, ריין תורה לשמה, ריין תורה לשמה, וואס איז תורה לשמה? וועסט הערן אלע כוללים, מען רעדט אמאל, איז דא היינט תורה לשמה? דא היינט איז די בחינה פון תורה לשמה, ריין תורה לשמה! ווייל כבוד וועסטו דאך נישט האבן פון די דרך הלימוד. פרעג א בחור'ל פארוואס האסטו היינט געזאגט חי פרקים משניות? פארוואס האסטו היינט געלערנט חי פרקים משניות? פארוואס האסטו געלערנט היינט? פארוואס האסטו היינט געענדיגט נאך א מסכת, מסכת חגיגה? פארוואס? גיי ארויס אינדערויסן זאג פאר איינעם האסט געענדיגט מסכת חגיגה, וואס? דו האסט פארשטאנען דריטע פרק? דו האסט פארשטאנען ראשון שני שלישי רביעי? דו האסט פארשטאנען די אלע די אלע די אלע מדריגות און און תרומה און און קדשים כ'האב געזאגט אה געזאגט מ'בלאזט דיך עס אוועק סאו ווען א בחור נעמט א משניות א יונגערמאן נעמט א גמרא און ער הייבט אן זאגן די אותיות פון די גמרא די אותיות משניות פארוואס טוה איך עס יעצט ווייל די אייבערשטער האט געהייסן לערנען און איך האב געטראפן א רבי וואס האט מיר געגעבן די וועג פון לערנען שוין לערן איך. ריינע תורה! ריינע תורה! נישט אז מען נעמט א גאנצע ישיבה, מען מאכט זיי משוגע, מען גייט זיי אויפשטעלן יעצט, מען גייט רופן אלע, יעצט אין קעמפ גייט יעצט פאר די פומבי'ס, ווייסטו פון דעם? דו האסט אויכעט געליטן פון דעם אדער אין דיין צייטן איז נאכנישט געווען? איך בענטש יעדן טאג גומל אז אז איך האב געקענט זיין א איד, איך האב געקענט לערנען אין א ישיבה, א נס! איך בין נישט צו לאנג צוריק געווען אין ישיבה, א נס אז ס'האט זיך אנגעפאנגען נאך מיר, איך וואלט עס נישט געקענט דערהייבן, א נס כ'האב געקענט לערנען אין ישיבה, כ'האב געלערנט אין א ישיבה אין ווילימסבורג צעהלימער ישיבה, דריי יאר, ישיבה גדולה, אן קיין בחינות, א נס! קיינער האט נישט געוואוסט צו איך פארשטיי די לערנען, קיינער האט נישט געוואוסט איך פארשטיי נישט די לערנען, כ'האב געהייסן פון די גוטע בחורים, מיר זיצן אזוי און מ'קומט מיט מגיד שיעור א גאנצן טאג, און מער, ר' חנא'ס חברותא. ווייסט ווער מיין מגיד שיעור איז געווען? פון די אנדערע באבוב, ר' חנא זילבערגער. געווען מיין מגיד שיעור. איך האב געלערנט מיט אים בחברותא. געלערנט מיט אים דריי יאר בחברותא. ער ווייסט נאך עד היום נישט, איך האב נישט געהאט קיין אהנונג קיין איין ווארט וואס ער האט גערעדט צו מיר. קיין איין ווארט. אבער איך האב געוואלט זיין א ערליכער בחור, געוואלט זיין א גוטער בחור. מ'האט געזיצן און ער האט אפגעלערנט די גמרא. נאכדעם זענען מיר געגאנגען לאמיר גיין לערנען די רא"ש אפגעזאגט דעם גאנצן רא"ש אריינגעפרעגט יעצט לאמיר גיין צו די צו די בעלי תוספות'ן לאמיר גיין צו די רי"ף געזאגט מען האט אלע ראשונים אפגעזאגט דריי יאר ווען מען זאל מיך שטעלן יעצט ביי א פומבי מען גייט מיך ארויפשטעלן אויף א סטעידזש רופן מיין זיידע מיין פעטערס זאלן קומען קוקן צו איך קען איך ווארף דיר די גמרא אין פנים אריין דו גייסט לאזט מיך אפ מאכסט מיך משוגע דו ווייסט וואס מען טוט מיט בחורים היינט.

נישט מען גייט אריין צו א רב און זאגט אים וואס איז די קשיא וואס איז די תירוץ, ברבים! וואס דאס גייט אזא זאך? און נאכדעם דארף די גאנצע כיתה גיין אויף טערעפי אויף פילן פון דעם פון וואכן האבן פחד פחדים וואס הייסט איך ביז בזיונות שטעלסט מיך אוועק דא ברבים גייט מיך פארהערן ברבים איך האב דיר עפעס געטון וואס ווילסטו איך וויל סך הכל לערנען ישיבה פארהער מיך ביחידות, כ'מיין איך בין גרייט אריינצוגיין צום רב, פארהער מיך אפאר שאלות, כ'וועל האבן די בזיונות פון מיין כיתה, מ'ווייסט שוין סיי ווי סיי, ער קען יא און ער קען נישט, אלע דארפן מיטהאלטן? דאס איז תורה לשמה? וואס איז דאס? וואס איז מיט צער בעלי חיים? וואס איז מיט פייניגן אידישע קינדער? וואס קומט ארויס פון דעם? כבוד התורה? וואס קומט ארויס פון דעם? פארוואס זאל איין ישיבה האט עס אנגעפאנגען מאכן דארפן אלע ישיבות עס נאכמאכן? בחורים כאפן פון דעם? בחורים ווערן בארירט פון דעם? א קליינע פארהער מ'גייט אריין צום רב, מען גייט מען רופט אראפ א מגיד שיעור א אנדערע מגיד שיעור קומט אריין אין כיתה, שוין, שוין עס איז דא אין כיתה, נו, אלע טאטעס זאלן זען ווי אזוי איך ענטפער, צו איך צו איך א ממממממממ צו איך קעקעץ? דו ווייסט וויפיל בחורים שלעפן זיך ארום נאכדעם צו טערעפי פון דעם, פון פחדים פון באקומען אויף אים פאוביעס, שרעק, זיין צווישן מענטשן, שטעלסט מיך אויף, איך קען דיך פארהערן יעצט שאלות אין פארנט פון יעדן איינעם? כ'האב א נס, כ'האב א נס, כ'האב געלערנט אין א ישיבה, ס'נישט געווען קיין בחינות, נישט געווען קיין מנ, ס'נישט געווען קיין מנהל, נישט געווען קיין משגיחים, נאר א ראש יש, א וואוילער ראש ישיבה, מיט וואוילע מגיד שיעורים. מ'האט פארגעלערנט, איינער איז ארויסגעגאנגען, שוין איז מען געגאנגען זאגן אפשר וועסט אריינקומען, יא, ניין, ס'איז נישט געווען, מ'גייט אהערשטעלן א ישיבה, יעדער גייט זען אונז האמיר די בעסטע ישיבה, בעסטע ישיבה, וואס ווילסטו פון בחורים? וואס ווילסטו פון די בחורים? און מ'ווינדערט זיך, ס'איז דא היינט א שפע פון, פון, פון יעדער, יעדער צווייטער מענטש איז א סאושעל ווארקער, יעדער צווייטער מענטש האט פרנסה פון דעם, יא.

א, מיידלעך איז דאך אפגערעדט, קענסט דאך זאגן ביי א בחור, אקעי, ס'איז דאך פארט לימוד התורה, נאך א פלפול, נאך א פלפול, עס איז לימוד התורה. וואס? וואס דארף א מיידל קענען? וואס דארף א מיידל לערנען? וואס? וואס דארף מען לערנען? וויפיל דארף מען שטודירן צו קענען זיצן צען וואכן אין א סירקל זיבן טעג בייטאג און ביינאכט און פלאטשקענען? וויפיל יאר קאלעדזש דארף מען זיין פאר דעם? וויפיל וויפיל בחינות דארף מען דורך גיין צו קענען אנקומען צו באקומען די די די די דעגרי אט ביסט ביסט דורכגעגאנגען די סקול יעצט קענסטו זיצן צען וואכן און און און רעדן וואס וואס דארף איך דאס האבן האסט מיך נישט געלאזט האסט מיך נישט געלאזט לעבן מיינע מיינע מיינע קינדער יארן אבער אפגערעדט בחורים שטעלסט מיך ארויף ברבים פארשעמסט מיך ברבים און צום סוף, די ישיבה וויל דאך אויך נישט ווערן פארשעמט, די ישיבה וויל, סאו וואס טראכט די ישיבה, אז מען גייט רופן אלע טאטעס און אלע זיידעס, און אלע בחורים, און א בחור וועט נישט קענען, ווערט דאך די ישיבה אויך פארשעמט, און צום סוף זאגט מען, מען שפילט צוויי מאל מיטן בחור, קודם צען וואכן, עס קומט א פארהער, זיי זענען ביזי ביז צוויי טעג פארן פארהער, כאפט דער בחור נישט, האט שוין נישט קיין מח צו טראכטן וואס מען האט געטון מיט אים, זאגט מען, קוק הער, די דא, די צוויי דריי שאלות פרעגט מען, וואס האסטו געטון דא, וואס האסטו געטון. אנגעשראקן, נאכדעם אויסגעשפילט, זיך אליינס אויסגעשפילט, די עולם אויסגעשפילט, סאיז מען לערנט, האט אזעלכע גרויסע תלמידי חכמים, דו גייסט פארהערן גאנץ מסכת כתובות ברבים? האט ער מיט אים אנגערעדט א שאלה, ניין, געב אים א משניות צו זאגן א פרק משניות, לאז אים לערנען ריינע תורה, ריינע תורה, מאך חוזק, מאך חוזק פון זאגן, קענסט נישט חוזק מאכן פון מיר ווייל דו ביסט א חוזק. דו ביסט נישט, און דיינע לייט זענען נישט, און דיין גאנצע פלאץ איז נישט. קענסטו לאכן פון זאגן משניות? נעם א בחור, נעם א פרק משניות, זאג, זאג פארן אייבערשטן א פרק משניות, גארנישט פאר יענעם, פאר צו זיין גרויס, צו זיין חשוב, צו זיין א איד, צו זיין א איד, טו עס ביי דיך, שטילערהייט, קיינער זאל נישט זען. נעם א תהילים, זאג א קאפיטל תהילים. הייב אן שס, הייב אן גורס זיין, דאפן גמרא, עסט דיך שפירן אלע ש"י עולמות.

איך ווער נישט באליידיגט אז דו לאכסט פון מיר. נו לאך, לאמיר זען לאך. נו ווייז מיר דיינע ציינער. לאמיר זען ווי געל ס'איז. לאמיר זען, לאמיר זען דיינע ציינער. וואס וועט געשען אז דו וועסט לאכן פון מיר? וואס איז געשען? איך לערן פאר דיר אז דו זאלסט זיך אויפשטעלן פאר מיר? איך לערן פאר דיר אז דו זאלסט מיר באטיטלען צו איך בין יא גרויס צו איך בין נישט גרויס? איך האב געטראפן א רבי, דער רבי געבט מיר א דרך הלימוד, און איך גיי אין זיין וועג. לכו נא ונוכחה. כ'האלט מיר יעצט סוף יאר, יא? ס'קומט יעצט, ס'איז נישט חודש אלול, נו? זאג מיר, לייג מיר פאר דיין יאר, וואס האסטו געטון די יאר? לייג מיר פאר דיין יאר. אז דו מאכסט חוזק פון פון ברסלב'ע ישיבה. לייג מיר פאר דיין יאר. נו, לאמיר הערן. וואס האסטו געטון חשוון? נישט חשוון, תשרי, וואס האסטו געטון? די יאר הייבט זיך אן תשרי. תשרי איז דאך נישט קיין קיין קיין צייט צו לערנען, ס'איז דאך איז דאך האלבע וואכן איז האלבע טעג, ראש חודש חשוון הייבט מען אן, פיין ראש חודש חשוון, וואס האסטו געלערנט חשוון? וואס האסטו געלערנט? א עמוד? האסט געלערנט א גאנצע עמוד? האסט געלערנט גאנץ כסלו נאך א גאנצע עמוד? דו חשוון כסלו טבת שבט אדר אדר וואס האסטו געלערנט דריי בלאט? כ'על דיר מאכן א חשבון פון א בחור דא אין ישיבה. פאר דו מאכסט חוזק. כ'על דיר מאכן א חשבון פון א א בחור זאל נאר נאר זאגן חי פרקים יעדן טאג. חי פרקים נעמט בערך א שעה. ווייניגער ווי א שעה. אכצן פרקים. האט ער געענדיגט צוועלף מאל האט ער געענדיגט שישה סדרי משנה די יאר. משניות. משניות איז א קינדערישע לימוד. לאמיר גיין צו גמרא. וויפיל דפים גמרא האסטו געלערנט די יאר? וויפיל דפים גמרא? איך בין געווען, זעמער געווען אין קעמפ, זעמער געווען לעבן קעמפ אגודה, פיר יאר זעמער געווען שכנים מיט קעמפ אגודה, דארט איז געווען הרב בעלסקי, שוין נפטר געווארן, נסתלק געווארן, הרב בעלסקי, ער איז געווען דער רב דארט, האבן מיר די בחורים פארציילט אז הרב בעלסקי איז געגאנגען שפאצירן מיט זיי, האט הרב בעלסקי זיך אליינס זיך אזוי אפגערעדט אז אמאל אז מ'האט געוואלט ארויסברענגען וואס הייסט א חשוב'ע בחור א חשוב'ע ישיבה, עס גייט פון פון זיי האב איך עס געהערט וואס דארט אפילו דארט לערנט מען דאך שטייט אמאל האט מען געוואלט ארויסברענגען וואס הייסט א חשוב'ע ישיבה האט מען געזאגט מען האט געלערנט דא ווי מער בלעטער איז געווען א חשוב'ע ישיבה היינט וואס איז א חשוב'ע ישיבה וואס מיינט מען געענדיגט א גאנצע מסכתא אונז האבן געלערנט דריי בלאט דריי בלאט האבן מיר געלערנט

דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק דפים זענען ארויפגעגאנגען, וואס הייסט איך לערן צוויי, איך לערן יעדן טאג א דף בבלי און א דף ירושלמי, איך האלט שוין ביי זיבן הונדערט צוואַנציק דפים, זיבן הונדערט צוואַנציק דפים, איך ענדיג שס יעדע יאר, דא האסטו אינגעלייט, פשוטע אינגעלייט, ארבעטס אינגעלייט, יעצט גייט זיין קומענדיגע וואך, אלע זענט עטס געלאדענט צו קומען זען א סיום השס פון א קאר סערוויס דרייווער, פון א קאר סערוויס דרייווער. נישט פון א כולל אינגערמאן, נישט פון א אפיס, אפיס איז אויך נאך, כאפסט אז א, וואס מאכט מיט די ווייט קאלער, נו ס'איז נאך מיט די, ער גייט נאך מיט די ווייסע, האט נאך א רעקל מיט א סוט, יא? קומט נאך דיר ברענגען א קאר סערוויס דרייווער, א טרעגער! געענדיגט שס. זאגט ער, האט ער געקרעכצט הרב בעלסקי, זאגט ער, היינט וויל ער פארקויפן די עליות. ער צען דפים גמרא, צען דפים? ניין דפים! ניין דפים? פינף דפים! פינף דפים? נעם זיך אונטער פינף דפים? מאך עס אויף דריי! שוין, גייט ער גייט ער אראפ! אמאל האט מען געוואלט ארויסברענגען וואס הייסט א גוטע מגיד שיעור? א א בחור האט זיך געוואלט אויפטוהן, ווייסט ביי אונז אין ישיבה וואס הייסט א גוטע מגיד שיעור? יעדער פארשטייט די שיעור! יעדער פארשטייט די שיעור! היינט איז א בושה! וואס ער לערנט פאר א שיעור יעדער פארשטייט עס איז דא ווי מענטשן ווילן ארויסברענגען זיי ביי אונז אין ישיבה דאס איז א מח ס'א קאפ צוויי בחורים האלט מיט צוויי בחורים האלט מיט באמת מ'קען נישט און וואס די מעלה שא פרעג נישט ס'גייט גג על גג ס'איז בנין על גבי בנין קל וחומר בן בנו של קל וחומר נו איז וואס רבי חיים וואס האב מיר דיר? וואס האב מיר דיר? ניין, דו מאכסט אזוי ליצנות פון, דו זאגסט ווען מ'מאכט ליצנות, זאגן משניות, לאמיר זיך אוועקשטעלן. לכי נא ונוכחה, נו. ס'איז אריבערגעגאנגען א יאר, נעם א פשוט'ע בחור דא אין ישיבה, פרעג אים, וואס האסטו געלערנט? וואס האב איך געלערנט? איך לערן יעדן טאג חומש, איך לערן יעדן טאג תרגום, און איך לערן יעדן טאג רשי, חומש רשי, יעדן טאג, מעביר סדרה. איך ווארט נישט אויף מארגן מעביר סדרה צו זיין, אלע בחורים האבן שוין געענדיגט היינט די וואכעדיגע סדרה, פרשת דברים, מען האט אנגעפאנגען א פרישע סדר, די קוק אין שלחן ערוך, די די משנה ברורה ברענגט אראפ אז די גרא האט זיך אזוי געפירט, יעדן טאג האט ער מעביר סדרה געווען, זונטאג ביז שני, מאנטאג ביז שלישי, דינסטאג ביז רביעי, איז געקומען סוף א וואך, האט ער געענדיגט די סדרה, און ער ברענגט אראפ וגם זה מצוה מן המובחר. מתי ידע? ווייס איך נישט. וגם זה מצוה מן המובחר. וגם זה בכלל מצוה מן המובחר, ווייל מענטש וואלט דיך מצוה מן המובחר. דאס איז אויך מצוה מן המובחר יעדן טאג אביסעלע לערנען חומש חומש מיטן תרגום. איך האב געלערנט חומש, איך האב געלערנט משניות, אפילו זאל איך לערנען א פרק משניות, צוויי פרקים האב איך געענדיגט שש סדרי משנה איינמאל א יאר. געלערנט דריי פרקים א טאג האב איך געענדיגט צוויי מאל משניות. מענטש מאכט זיך א חשבון וויפיל ער קען, נישט יעדער איינער קען דיך נאכמאכן דעם צווייטן, נישט יעדער איז א מאשין, תהילים האב איך יעדע וואך אויסגעזאגט תהילים, געענדיגט די יאר פופציג מאל ספר תהילים, כ'האב יעדן טאג אביסל געלערנט גמרא, נו, וואויל איז א מענטש וואס נעמט דעם הייליגן רעבין, איז די די ווען מ'קומט אריין אין די וועלט און מ'הייבט דיך אן צו יאגן, שטעל דיך לעבן דעם מענטש, שטעל דיך נעבן דעם צדיק, מ'יאגט נישט, מ'יאגט נישט. וואס דארפסטו דיך קריגן מיט מענטשן? וואס דארפסטו מנצח זיין מענטשן? איך זאג ענק אלע בחורים, עץ זענט דורכגעגאנגען א פיינע זומער יעצט אין קעמפ, יעצט האט עץ נישט צוטון מיט קיין לייצים, מען קומט צוריק אין שטאט, אה הא, אה הא, האסט געזאגט? ענטפער נישט פאר קיינעם, ענטפער נישט פאר קיינעם, מאך דיך נישט צוטון, בפרט נאך אביסל פאר מען שוין, פאר מען קיין אומאן צום רבינ'ס ציון דארט עץ טרעפן די עכטע מלאך החבלה. אין אומאן דארט איז די עכטע די ריעל מלאכי חבלה דארט וועסטו טרעפן די די די די זיסע ברסלב'ע אידן וואס וועלן דיר זאגן ס'איז נישט די רעבע'ס זאך און דו וועסט ממש פאלן פאר די פאר די נעימות און פאר די זיסע אידן וואס טראכטן טאקע זיי זענען טאקע די ברסלב'ע לאמיר טאקע לאמיר טאקע זיך מאכן מיט די קאפ אזוי א גאנץ יאר און שוין, טאקע נישט. זאגן משניות טאקע יעדע יאר האב איך עס, א גאנץ יאר גארגל איך זיך, און אויך נאך האט מיך א בחור ביי די שיעור קען מיר ווייזן וואו ס'שטייט וועגן וועגן זאגן, קוק אן, איך וויל יעצט נאכאמאל ווייזן וועגן זאגן, כ'האב דיך, קוק דיך אן וועסטו זען וועגן זאגן, דו האסט דאך גארנישט געטון, פאר דו ביסט אריינגעקומען אין ישיבה האסטו דאך גארנישט געטון, דו ביסט געזיצן ביי א שיעור וואס מ'לערנט פאר אבער דו האסט נישט געלערנט, דו האסט נישט געלעבט.

ווי אזוי ווייס איך נאך נישט, ווי אזוי קען איך ארויס גיין פון מיין בלאטע, אבער ס'איז יא מעגליך. נאכדעם וועסטו הערן מען שרייט אז די ברסלב'ע, די ברסלב'ע זענען נישט מכבד טאטע מאמע, די ברסלב'ע זענען נישט מכבד טאטע מאמע? פארוואס זענען די בר... מען פארט אויף אומאן, מען איז מצער טאטע מאמע, און וואס טוסטו א גאנץ טאג? און וואס טוסטו א גאנץ יאר? פארציילען מיר אינגעלייט, זאגן זיי מיר ראש ישיבה, איך קען נישט היינט זיין אין שטוב, איך קען נישט הערן ווי מיינע געשוויסטערס רעדן צו די עלטערן. איך וויל מיין איך האב אויך אזוי אמאל גערעדט פאר איך בין געקומען דא, איך קען נישט גלייבן, איך קען עס נישט נעמען, און זיי ווייסן אפילו נישט אז עפעס איז ראנג מיט זיי, זיי זענען חסידישע אינגעלייט, טאטי, מאמי, מען רעדט, מען שרייט, מען טיילט איין, ווער רעדט נאך איינער פילט אז ער העלפט אביסל פיינענשעלי, ער לייגט אראפ א פיס, ער שרייט, ער ווילדעוועט, און ווער איז נישט מכבד טאטע מאמע? ווער איז נישט מכבד טאטע מאמע? ברסלב'ע? טאטי האט צער אז איך פאר אויף אומאן? טאטי האט צער אז איך פאר אויף אומאן? טאטי האט צער פון דיר פון דיין התנהגות פון א גאנץ יאר? אפשר ס'שמעקט נישט אין בית מדרש מען פרעגט וואו דיין זון געפארן אויף אומאן? צער? איך בין מכבד טאטע מאמע, איך מאך נחת פאר מיין טאטע מאמע, וואס איז די עיקר כיבוד אב ואם? אז מען לערנט תורה, מען לערנט, מען דאווענט, מען פירט זיך אויף אזוי ווי עס דארף צו זיין, טאטע מאמע באקומען צוריק גוטע גריסן, איז די שענסטע כיבוד אב ואם. ר' נתן געזאגט מכבד זיין טאטע מאמע, ס'קומט צו פארן קיין אומאן, אבער איך זאג דיר אז דיין טאטע לאזט דיך נישט פארן קיין אומאן, אז דו וועסט דיך שיינערהייט אויפירן, און דו וועסט שיין רעדן, כ'האב געהאט אמאל, מוהרא"ש האט מיר געזאגט, געגאנגען פארציילן פאר מוהרא"ש, אז דא עפעס א בחור וואס כאפט שלעק אינדערהיים, וועגן ברסלב, מוהרא"ש האט מיר געזאגט, ער כאפט נישט קיין שלעק וועגן ברסלב, זארג דיך נישט, ער כאפט שלעק ווייל ער איז אן עזות פנים, שוין, מיר האט ער אויסגעקוקט זייער א וואוילער בחור דעמאלטס בשעתו.

דער אייבערשטער זאגט, יעצט דארפסטו זיך אויפשטעלן, אזוי, שטעל דיך אויף, א גוטן טאג טאטי, א גוטן טאג מאמי, קענסט זיך אראפזעצן, דער אייבערשטער הייסט אזוי. איך בין געווען א מלמד, איך בין געווען א מלמד, פאר איך האב געהאט די ישיבה דא, כיתה ט', בחורים, איך קום אריין אין כיתה, נישטא גארנישט, ממש א פלאץ דארט געווען, גארנישט געווען דארט, ממש א פוסטע מקום, שומה ושאיה, פוסט און וויסט, שוין. געווען א מנהל, ער האט געוואלט אויפבויען די די די חדר, ער האט אריינגענומען הערסט, יעדע מוסד האט ארויסגעווארפן קינדער האט ער אריינגענומען, גארנישט געטון מיט זיי, סתם, ס'איז א גאנצע אריכות הדברים פון די גאנצע פרשה וואס איז דארט געווען. זאג איך פאר די קינדער, קוק אהער, איך קען נישט אריינקומען דא אין קלאס, איר מוזט זיך אויפשטעלן. מ'הייבט אן לאכן, מ'קוקט אהין, דער רבי האלט, דער רבי זאגט מ'זאל זיך אליינס אויפשטעלן פאר אים? יא. איר מוזט זיך יעצט אויפשטעלן? און נאכדעם קען מען זיך אראפזעצן נאכדעם קען איך אריינקומען דאס האט א טאטע דארף עס אויסלערנען דאס איז גרינגער פאר א טאטע צו שרייען אויף א קינד דו וועסט מיר נישט פארן קיין ברסלב ווי איידער צו זאגן וואס לאכסטו מיר אין פנים וואס לאכסטו מיר אין פנים ביסט א ביסט א עזות פנים ביסט א פשוט עזות פנים אוואדע איז גרינגער פאר טאטע מאמע זאגן קוק איך בין געווען אין ברסלב גייט קיין ברסלב ביסט א עזות פנים פושקע משמעות א בחור קומט זאגן, מען האט מיך ארויסגעווארפן פון ישיבה ווייל איך פאר אויף אומאן. שווער אנצונעמען דאס. שווער אנצונעמען. ארויסגעווארפן ווייל איך פאר אויף אומאן? דיך ארויסגעווארפן ווייל דו ביסט א עזות פנים. דער מגיד שיעור, וואס זאל ער זאגן פאר די הנהלה, דער בחור צאפט מיר דאס בלוט? וואו גייט דאך אן, וואס זאל ער זאגן? צאפט מיר דאס בלוט? ער וועט זאגן פארן רב. דער בחור פארט אויף אומאן, ער דרייט דא איבער די גאנצע מוסד וועגן אומאן, ארויסווארפן. אבער באמת'ן אמת'ן, ווען ער איז א נכנע אין ישיבה, און ווען ער רעדט שיין צו זיינע מגיד שיעורים, און ער גריסט זיינע מגיד שיעורים, וועט די מגיד שיעור אים זוכן ארויסצוווארפן? קיינמאל! און די זעלבע זאך רעד איך צו יונגעלייט. מוהרא"ש האט אלץ געזאגט פאר א אינגערמאן קוק אהער, זע אז דיין ווייב זאל דיך לאזן פארן קיין אומאן, זע אז דיין ווייב זאל דיך לאזן פארן קיין אומאן, אז די ווייב לאזט דיך פארן קיין אומאן, שוין, קענסט צומאכן די טיר, לעבסט מיט איר א גוטע לעבן, פארסט זיך אויף אומאן, ער לאזט נישט, און דער זאגט, און בערל און שמערל און גרונם און זרח, דאס איז שוין נישט נוגע, נו וויאזוי קען מען מאכן אז די ווייב זאל לאזן פארן אויף אומאן, דאס איז תלוי אין דיר. ניין דו קענסט נישט מיין ווייב, מיין ווייב איז א ניסל, א ניסעלע, זי איז א טאף, טאף קוקי, זי ניין דו קענסט נישט ברעכן, אזוי מיינסטו? דו האלטסט נישט ביים ארבעטן א גאנץ יאר, דיר איז גרינגער צו צו צו לויפן מיט חברים, און זי עט זיצן מיט אירע פרענדס און סוף יאר עט זי דיר קענען צופיקסן, זאגן דו פארסט נישט קיין אומאן, אז דו פארסט אויף אומאן גיי איך אהיים צו מיין טאטע זוך דיר א צווייטן וואו צו גיין. אבער אז דו וועסט זיך שיין אויפפירן א גאנץ יאר, וועסט לעבן אזוי ווי דער הייליגער רבי לערנט אויס צו לעבן מיט א ווייב, עט זי דיך זאגן מיין טייערע מאן, דו פארסט קיין אומאן, דו בלייבסט נישט דא ראש השנה, דו פארסט צום רעבן, איך דארף איך דארף דער רבי זאל דיך נאכאמאל מחדש זיין און נאכאמאל געבן די שכל אז דו זאלסט נאך א יאר לעבן מיט מיר שיין. איז דאס דארף מען ארויס נעמען פון די מעשה פון די בן מלך ובן שפחה נעמען די מבין דבר מתוך דבר קודם זאל מען כאפן די זאך אז עס איז יא מעגליך עס איז מעגליך יעדע מענטש זאל זיך קענען צוריק קערן צום אייבערשטן עס איז נישט קיין חילוק וואס א מענטש האט געטוהן נישט קיין חילוק וואסערע עבירות א מענטש איז אראפגעפאלן אויב א מענטש מאכט אפ איך גיי זיין א ערליכע איד וועסטו וויסן ס'איז יא מעגליך ארויסצוגיין, אז דו וועסט נעמען די עצה פון תפילה, דאס יעדן טאג בעטן דעם אייבערשטן, וועסטו ארויסגיין. נאכדעם נעם די צווייטע עצה, זיי א מבין דבר מתוך דבר, שטעל דיך לעבן די צדיק, נעם די ספרים פון די הייליגע רבי, נעם די עצות, די דיבורים, וועסטו זען מען יאגט נישט. און נאכדעם קומט די דריטע חלק, לאמיר יעצט זען צו דו פארגינטסט נאך מענטשן. יעצט קומט די חלק פון הפצה. נישט איך שטיי נעבן די מענטש, איך בין מסודר, איך גיי יעצט נעמען די מענטש און אריינשטעלן אין די גאנצע וועלט אז סאיז יא אזוי, אז איך בין א מבין דבר מתוך דבר, און איך האב זוכה געווען צו וויסן די סוד אז מקען דורך גיין די וועלט אן יאגען, איך גיי נעמען די מענטש און אים אריינשטעלן, דאס איז די הפצה זאך, מקען מזכה זיין נאך א בחור זאל וויסן פון די עצות, נאך א איד זאל וויסן פון דעם סדר דרך הלימוד. נאך א מענטש זאל וויסן ער קען לעבן א חיים טובים, דארף זיך נישט קריגן מיט די ווייב און קינדער, מען דארף זיך נישט קריגן מיט די משפחה, מען דארף זיך נישט קריגן מיט מענטשן. די אייבערשטער זאל העלפן אז אונז זאלן זוכה זיין. יעצט גייט מען דאך שוין אריין אין די, יעצט איז שבת חזון, שבת תשעה באב, מען זעט ווי גרויס שבת איז, אז מען טאר גארנישט משנה זיין, מען דארף עסן שבת, כסעודת שלמה בשעתו, אלע עסן, נישט דא א זאך, די וואך גייט מען נישט געבן קיין אייסעס ווייל ס'איז תשעה באב. א מחלל שבת מ'דארף געבן אייזעס תשעה באב שבת און מען דארף געבן נאש שבת און מען זינגט שבת, זעט מען ווייל שבת איז א זאך וואס ברענגט צוריק א מענטש צום אייבערשטן, שבת איז מחילת עוונות, און מוצאי שבת זאל מען זיך אוועק זעצן קלאגן אויפן חורבן, אויף אונזער חורבן, זאל מען בעטן דעם אייבערשטן דער אייבערשטער זאל אונז שוין אויפבויען, אונז זאל מען שוין זוכה זיין צו לעבן איינער מיטן צווייטן באחדות ביז אונז זאל מען זוכה זיין צו די גאולה שלימה.